בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים דף למד ג, מיר הייבן מיר אן דף למד ג עמוד א', מר בריה דרבינא אמר, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען א ברייתא, די ברייתא האט געזאגט אז מען לערנט ארויס פון דעם וואס שטייט וחטאה בשגגה פרט למזיד, אז א קרבן אשם, אשם מעילות דארף מען נאר ברענגען ווען מען איז מועל בהקדש בשוגג, אבער נישט במזיד, האט די ברייתא געפרעגט וואס דארף מען האבן א פסוק אויף דעם, לכאורה קען מען עס ארויסלערנען פון א קל וחומר, אז מאדך ביי אלע עבירות אין די תורה וואס מען איז חייב כרת במזיד איז מען פטור פון א חטאת, איז כל שכן דא ביי מעילה, וואס ביי מעילה איז מען נישט מחיוב כרת במזיד נאר מיתה בידי שמים, וואס מיתה בידי שמים איז שוואכער פון כרת, איז כל שכן דארף מען נישט ברענגען א קרבן און מען איז פטור פון צו ברענגען אשם מעילות. האט די ברייתא געזאגט ניין, די קל וחומר איז נישט קיין קל וחומר, פארוואס? ווייל מען קען עס אפפרעגן אז דא איז דא מיתה בידי שמים, מה שאין כן דארט איז דא כרת, וואס טייטש מיתה בידי שמים איז הארבער פון כרת, און די גמרא האט זיך גראד געשטעלט אז וואס גייט דא פאר, אנפאנג פון די ברייתא איז משמע אז כרת איז הארבער פון מיתה בידי שמים און ממילא קען מען ארויסלערנען מעילה פון אלע אנדערע פלעצער פון אלע חייבי כריתות, און שפעטער פרעגט די ברייתא אפ די קל וחומר איז משמע אז מיתה בידי שמים איז הארבער פון כרת. האבן מיר געזען נעכטן ווי די גמרא האט פארענטפערט די ברייתא און די קשיות און די תירוצים וואס מען האט געהאט אויף דעם, זאגט יעצט די גמרא נאך א תירוץ צו פארענטפערן די נוסח דארט אין די ברייתא די פירכא פון די ברייתא, זאגט די גמרא מר בריה דרבינא אמר, הכי קאמר, די ברייתא מיינט אזוי צו זאגן, לא, ניין, וואס טייטש מען קען נישט ארויסלערנען א קל וחומר מעילה פון אלע אנדערע עבירות, פארוואס? ווייל אם אמרת בשאר מצוות, ביי אלע אנדערע עבירות וואס מען איז חייב א קרבן חטאת בשוגג און במזיד איז מען חייב כרת, למשל ביי שבת, איז שלא עשה בהן שאינו מתכוון כמתכוון. ביי שבת טאמער איינער טוט אן עבירה אן קיין כוונה, וואס טייטש א מתעסק, איז פטור פון צוברענגען א קרבן, פטור פון צוברענגען א חטאת. און די גמרא ברענגט א דוגמא, שאם נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, טאמער איינער וויל שניידן א תלוש, טייטש א ירק, א וועדזשטעבל וואס וואקסט וואס איז תלוש, מעג מען שניידן, טאמער ס'איז מחובר לקרקע און מ'שניידט עס, איז עס א מלאכה די מלאכה פון קוצר, און ממילא טאמער איינער העט גיין און ער העט אינזינען האבן צו שניידן עפעס וואס איז תלוש וואס דאס איז אינגאנצן נישט קיין מלאכה, און בטעות האט ער געשניטן עפעס וואס איז מחובר וואס דאס ווערט גערופן א מתעסק, איז די דין ביי אזא ציור אז שפטור, די מענטש איז פטור פון צוברענגען א חטאת, פארוואס? ווייל מען לערנט ארויס מלאכת מחשבת, די מלאכה פון שבת דארף זיין א מלאכה מיט א כוונה, דא האט ער אינגאנצן נישט אינזינען געהאט צו שניידן די מחובר לקרקע'דיגע ירק, ער האט אינזינען געהאט צו שניידן א תלוש וואס דאס מעג מען, און ממילא איז ער פטור, מה שאין כן דא ביי מעילה, תאמר במעילה, שאם נתכוון להתחמם בגיזי חולין ונתחמם בגיזי עולה שמעל, ביי מעילה איז נישט אזוי דער דין, טאמער איינער האט אינזינען זיך אנצואווארעמען מיט וואל פון חולין, און בטעות האט ער גענומען וואל פון א קרבן עולה וואס דאס איז הקדש און ער ווארעמט זיך אן מיט דעם, איז אפילו ער האט אינגאנצן נישט אינזינען געהאט צו טון דאס, איז נאך אלץ די דין אז ער איז חייב, ער האט מועל בהקדש געווען, און במילא זאגט די גמרא קען מען נישט ארויסלערנען מעילה פון אלע אנדערע מצוות, ווייל ביי אלע אנדערע מצוות ביי אלע אנדערע חייבי כריתות איז דאך די דין אז טאמער מען איז א מתעסק איז מען פטור פון צו ברענגען א קרבן, מה שאין כן במעילה איז מען חייב צו ברענגען א קרבן אפילו ביי מתעסק, למשל אזוי ווי מען האט יעצט געזען טאמער איינער וויל זיך אנווארעמען מיט גיזי חולין און ער האט זיך אנגעווארעמט מיט גיזי עולה איז ער מועל, איז פארדעם קען מען נישט ארויסלערנען מעילה. פון די אנדערע מצוות, ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן בר יצחק זאגט אביסל א אנדערע גירסא, ר' נחמן בר יצחק גיימיר שוין זעהן קריגט זיך אויף איין נקודה מיט מר בריה דרבינא, ווייל מר בריה דרבינא האט געברענגט א דוגמא וואס מיינט עס מתעסק, מתעסק מיינט אז מתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, איינער האט געוואלט שניידן א תלוש, ער האט געשניטן מחובר, דאס הייסט מתעסק אויף דעם איז מען פטור, איז ר' נחמן בר יצחק לערנט אז ניין דאס הייסט נישט מתעסק ווייל ווי נישט ווי דער מענטש האט אינזינען געהאט צו שניידן, ווען א מענטש האט אינזינען צו שניידן אפילו ער האט נישט געשניטן למעשה דאס ער האט געוואלט הייסט עס נאך אלץ נישט מתעסק, נאר מ'עט זען ער וועט ברענגען א צווייטע דוגמא וואס הייסט באמת א מתעסק אבער על כל פנים ביי די זעלבע סארט דוגמא עט נישט זיין די פטור ביי מעילה במילא קען מען אפפרעגן די קל וחומר, איז לאמיר זען ר' נחמן בר יצחק'ס תירוץ זאגט ר' נחמן בר יצחק הכי קאמר לא אם אמרת בשאר מצוות שכן לא מתחייב בהן שאין מתעסק כמתעסק. שאם נתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר שפטור, וואס טייטש די דוגמא פון ר' נחמן בר יצחק איז נישט די דוגמא וואס מ'האט פריערט געזען ווען איינער האט אינזינען געהאט צו שניידן, ווייל דארט האט מען דאך יעצט געשמועסט דארט איז מען יא חייב דאס הייסט נישט מתעסק, נאר ווען הייסט מתעסק לויט ר' נחמן בר יצחק טאמער איינער האט אינזינען געהאט עפעס אויפצוהייבן, למשל איינער האט געהאלטן אין די האנט א מעסער, די מעסער איז אראפגעפאלן, און ער האט אינזינען געהאט אויפצוהייבן די מעסער, נאר ווען ער האט אויפגעהויבן די מעסער האט ער בטעות אראפגעפליקט עפעס א געוויקס א ירק וואס איז דארט געוואקסן, ביי אזא ציור וואס ער האט אינגאנצן נישט אינזינען געהאט צו שניידן ער האט פשוט געוואלט אויפהייבן א מעסער, דארט אוודאי האלט ר' נחמן בר יצחק איז דא די פטור פון מתעסק, און ממילא די פטור וואס מען זעהט דא פון מתעסק ביי אלע אנדערע מצוות, און דרך אגב רש"י ברענגט די לימוד פון ווי ווייסט מען טאקע אז דא א פטור פון מתעסק ביי אלע מצוות, איז ביי שבת האט מען געשמועסט נישט קיין מלאכת מחשבת, אבער ביי אלע מצוות זאגט רש"י שטייט ביי יעדע ביי חייבי חטאות, ביי די פסוקים פון קרבן חטאת שטייט או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה, וואס שטייט אשר חטא בה, פון בה דרש'נט מען טאקע אז טאמער איינער טוט עפעס אן קיין כוונה וואס טייטש א מתעסק איז פטור, מה שאין כן ביי מעילה איז נישט דא די פטור, און ממילא דא ביי מעילה זאגט ר' נחמן בר יצחק ביי אזא סארט ציור, תאמר במעילה שאם הושיט ידו לכלי ליטול חפץ, טאמער איינער לייגט אריין די האנט אין א כלי צו נעמען א חפץ, אזוי ווי ווען א מעסער פאלט אראפ האט מען געשמועסט שבת, ער הייבט אויף די מעסער ס'פליקט אראפ א ירק איז מען פטור, ביי מעילה איז נישט אזוי, טאמער מען שטופט אריין די האנט אין א כלי עפעס ארויסצונעמען און בתוך הדברים וואס טייטש בלא כוונה איז וסך ידו בשמן של קודש שמעל דא טאמער בטעות עט זיך אנשמירן זיין הענט מיט שמן של קודש אפילו האט אינגאנצן נישט אינזין געהאט דא צו שמירן ער האט געוואלט עפעס אויפהייבן דא איז מען יא מועל בהקדש ווייל דא איז דאך נישט דא דער פטור פון בה ובמילא זאגט ר' נחמן בר יצחק פארדעם קען מען נישט ארויסלערנען מעילה פון אלע אנדערע מצוות ווייל אלע אנדערע מצוות האבן א קולא די פטור פון מתעסק וואס איז נישט דא ביי מעילה, איז פארדעם איז דער קל וחומר אפגעפרעגט דארף מען האבן א פסוק צו לערנען די לימוד. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר מר, נאך א זאך וואס מען האט געזען נעכטן אין די ברייתא, במה דברים אמורים במפריש תרומה והחמיצה, אבל הפריש חמץ תרומה דברי הכל אינה קדושה, וואס טייטש די גאנצע מדובר דארט לגבי תרומה וואס איז חמץ איז ווי איז שייך סתם אזוי תרומה'דיגע חמץ, נאר וואס דען האט די ברייתא געזאגט אז תרומה'דיגע חמץ איז נאר שייך, טאמער איינער האט מפריש געווען תרומה פסח פון תבואה וואס איז נישט געווען חמץ און נאכדעם וואס ער האט עס געמאכט תרומה נאכדעם איז עס חמץ געווארן, אדער טאמער איינער האט מפריש געווען תרומה פאר פסח שמועסט דארט רש"י אויס, אבער טאמער איינער האט חמץ אליין פסח און ער איז מפריש פון דעם תרומה, זאגט דארט די ברייתא איז יעדער מודה אז די תרומה איז אינגאנצן נישט קיין תרומה, זאגט די גמרא יעצט מנא הני מילי, פון ווי לערנט מען ארויס די זאך אז פון חמץ קען מען נישט מפריש זיין קיין תרומה און טאמער מען איז מפריש איז די תרומה נישט קיין תרומה? זאגט די גמרא, אמר ר' נחמן בר יצחק, דער ר' נחמן בר יצחק האט געזאגט, אמר קרא, שטייט אין פסוק תתן לו, אז מען דארף געבן די תרומה פארן כהן, דרש'נט מען פון דעם, ולא לאורו, מען טאר נישט געבן פארן כהן אויף צו פארברענען, וואס טייטש די תרומה וואס מען געבט פארן כהן דארף זיין אויף צו עסן, נישט אויף צו פארברענען, און במילא, און ווי תוס' איז מסביר, אפילו לויט רבי יוסי הגלילי, וואס רבי יוסי הגלילי זאגט אז חמץ פסח איז מותר בהנאה, פון דעסט וועגן קען מען נישט נעמען חמץ און מפריש זיין פון דעם תרומה, ווייל ווי נישט ווי ס'איז טאקע מותר בהנאה, מען קען אנצינדן מיט דעם א פייער, אבער עסן קען מען דאס נישט, און במילא תרומה קען מען נישט פון דעם מפריש זיין, נאר וואס טאמער מען האט מפריש געווען תרומה פון עפעס וואס איז נישט חמץ, און שפעטער איז געווארן חמץ, אויף דעם האבן מיר געזען נעכטן אויף דעם האט די ברייתא ארומגעשמועסט, אויף די חמצ'דיגע תרומה, זאגט די גמרא, מתיב רב הונא בריה דרב יהושע, האט רב הונא בריה דרב יהושע געפרעגט, וויאזוי קענסטו זאגן אז מען לערנט ארויס תתן לו ולא לאורו, אז מען קען נישט מפריש זיין תרומה וואס די כהן קען נישט עסן, מיר האבן מיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין תרומות, אין תורמין מן הטמא על הטהור, אז מען טאר נישט מפריש זיין טמא'נע תרומה אויף טהור'ע פירות, אבער ואם תרם בשוגג, טאמער איינער האט בשוגג, מפריש געווען אזא סארט תרומה, ער האט נישט געוואוסט די פירות זענען טמא, און ממילא האט ער מפריש געווען די פירות אויף טהור'ע פירות, איז די דין אז תרומתו תרומה, אז בשוגג איז די תרומה יא א גוטע תרומה, און אויף דעם פרעגט די גמרא ואמאי, לויט דיין דרשה, וואס עפעס? לימא לו ולא לאורו? וויאזוי קענסטו מפריש זיין טמא'דיגע תרומה? די תרומה קען דאך די כהן נישט עסן ער קען עס נאר פארברענען, און ממילא דארף מען לערנען פון לו ולא לאורו אז די תרומה איז נישט קיין תרומה, ענטפערט די גמרא, לא קשיא איז נישט קיין סתירה, התם, היתה לו שעת הכושר, הכא לא היתה לו שעת הכושר, וואס טייטש דארט ווי שטייט ביי די משנה אז ואם תרם בשוגג תרומתו תרומה, איז די סיבה איז ווייל ווי נישט ווי דער טמא'נע תרומה דארט איז אמאל געווען טהור, ס'איז געווארן טמא אבער ס'איז אמאל געווען טהור, און במילא דארט איז נישט דא די לימוד פון לו ולא לאורו, לו ולא לאורו זאגט די גמרא מיינט סך הכל צו זאגן אז טאמער ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין שעת הכושר, וואס טייטש מ'האט עס קיינמאל נישט געקענט עסן, נאר פון ווען ס'איז נולד געווארן איז אלעמאל געווען די דין אז לאורו און מ'האט געדארפט פארברענען אז אזא סארט תרומה נישט קיין תרומה, און מה שאין כן טמא מ'האט געקענט אמאל עסן, אפילו ס'איז יעצט טמא, איז די תרומה יא א גוטע תרומה און דאס זאגט טאקע די משנה אין תרומות, מה שאין כן דאס וואס שטייט אין די ברייתא אז ווען איינער איז מפריש חמצ'דיגע תרומה איז די תרומה נישט קיין תרומה, איז ווייל ס'רעדט זיך ביי א ציור אז די חמצ'דיגע תרומה איז אלעמאל געווען חמצ'דיג, ס'איז קיינמאל נישט געווען א צייט אז ס'איז נישט געווען חמצ'דיג, ווי איז דא אזא זאך, למשל טאמער ס'וואקסט ווייץ און ס'ווערט גוט דורכגעווייקט נאס, אז ס'ווערט שוין נחמץ בשעת וואס ס'איז מחובר לקרקע, און נאכדעם שניידט מען עס אפ, איז עס חמץ פון די ערשטע רגע, איז ביי אזא ציור פון דעם סך הכל האט די ברייתא גערעדט אז ביי אזא ציור איז די תרומה נישט קיין תרומה, ווייל דאס לערנט מען טאקע לו ולא לאורו, אז אזא סארט תרומה וואס איז קיינמאל נישט געווען ראוי, אזא למשל אזוי ווי דא וואס די תרומה איז אלעמאל געווען חמץ, איז ביי אזאנס זאגט מען אז די תרומה איז נישט קיין תרומה, פרעגט אבער די גמרא, ודלא היתה לו שעת הכושר היכי דמי, כגון דאחמיץ במחובר, אז אויב מ'האט יעצט געשמועסט וואס טייטש אז די תרומה האט קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר, אז ס'איז נחמץ געווארן ווען ס'איז נאך געווען מחובר לקרקע, און ממילא אויף דעם פרעגט רב הונא בריה דרב שיע צו ר' נחמן בר יצחק, אבל אחמיץ בתלוש הכי נמי דקדשה, וואס טייטש איז משמע פון דעם אז טאמער ס'איז חמץ געווארן נאכדעם וואס מ'האט עס אפגעשניטן פון די ערד, וואס טייטש ס'האט געהאט א שעת הכושר, ס'איז געווען א תקופה וואס ס'איז נישט געווען קיין חמץ, יעצט איז עס חמץ, איז משמע פון דיר פון דיין תירוץ אז ביי אזא ציור, דעמאלטס קען מען אוודאי יא מפריש זיין פון דעם תרומה, און ממילא פרעגט רב הונא בריה דרב שיע וויאזוי שטימט עס מיט די ברייתא, אין די ברייתא איז נישט געשטאנען אזא סארט חילוק, אין די ברייתא איז סך הכל געשטאנען, במה דברים אמורים במפריש תרומה והחמיצה, אבל הפריש חמץ תרומה, דברי הכל אינה קדושה, אז טאמער מ'איז מפריש תרומה פון חמץ, איז דאס נישט קיין תרומה, ס'שטייט נישט דא ווען מ'איז מפריש תרומה פון אזא סארט חמץ וואס איז אלעמאל געווען חמץ, און ממילא דאס פרעגט רב הונא בריה דרב שיע צו ר' נחמן בר יצחק, אמר ליה, ענטפערט ר' נחמן בר יצחק אין יא, דאס סך הכל מיינט די ברייתא צו זאגן, בגזרת עירין פתגמא ומאמר קדישין שאילתא, טייטש בגזירות פון די מלאכים און בגזירות פון די קדושים, וואס איז א לשון פון א נביא אין דניאל, וואס טייטש ער מיינט סך הכל צו זאגן צו רב הונא בריה דרב שיע אז אזוי ווי איך האב פארענטפערט די ברייתא דאס איז טאקע פשט אין די ברייתא, וכן מורין בבי מדרשא כוותי, און אין בית מדרש האט מען אויך פארענטפערט די ברייתא אזוי ווי איך האב געענטפערט, און ממילא העט מען מוזן זאגן דאס איז פשט אין ברייתא, זאגט די גמרא, רב הונא בריה דרב שיע האט נישט אנגענומען אבער דער תירוץ צו ר' נחמן בר יצחק, ווייל רב הונא בריה דרב שיע האט יא פארשטאנען אז די ברייתא רעדט פון אלע סארט חמץ, אז פון קיין שום סארט חמץ קען מען נישט מפריש זיין קיין תרומה, נישט נאר פון חמץ וואס איז אלעמאל געווען חמץ, און במילא זאגט די גמרא רב הונא בריה דרב שיע אמר, ענטפערט ער א צווייטע תירוץ, אז וואס איז טאקע די סיבה

קען מען עסן, ס'טייטש נאכדעם וואס מ'נעמט אראפ תרומה קען מען עסן פון די שיריים, און ממילא זאגט רב הונא בריה דרב שיע, דאס איז ביי יעדע סארט תרומה, אבער דא וואס מ'רעדט פון חמצ'דיגע תרומה, נאכדעם וואס דו נעמסט אראפ די תרומה פון די חמץ, קען מען דאך נישט עסן יעצט פון דאס וואס איז איבערגעבליבן, וואס טייטש ס'איז נישט נוסף געווארן דא קיין שום היתר, און רש"י לייגט נאך צו, אז אפילו לויט רבי יוסי הגלילי וואס זאגט אז פון חמץ מעג מען הנאה האבן אז ס'איז מותר בהנאה, איז אויך נישט נוסף געווארן יעצט דער היתר, ווייל פאר מ'האט מפריש געווען תרומה איז עס אויך געווען מותר בהנאה ווייל טבל איז מותר בהנאה, און ממילא ווערט עס נישט גערופן קיין שיריים, ס'איז גארנישט געשען דא קיין היתר, פארדעם קען מען נישט מפריש זיין תרומה פון חמץ, און דאס איז אפילו ביי אזא סארט חמץ וואס איז נישט אלעמאל געווען חמץ, וואס טייטש אז אפילו ס'איז יעצט געווארן חמץ נאכדעם וואס ס'איז חמץ קען מען נישט מפריש זיין קיין תרומה דאס לערנט מען ארויס פון ראשית, און דאס זאגט רב הונא בריה דרב יהושע דאס איז פשט אז די ברייתא זאגט אז ביי אזא ציור איז יעדער מודה אז די תרומה נישט קיין תרומה. זאגט די גמרא ווייטער, יתיב רב אחא בר רב עויא קמיה דרב חסדא ויתיב ואמר משמיה דרבי יוחנן, רב אחא בר רב עויא געזעצן פאר רב חסדא און נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן, האט ער געזאגט בשם רבי יוחנן אזוי, ענבים שנטמאו דורכן פחות פחות מכביעה ויינן כשר לנסכין, וואס טייטש ענבים טרויבן וואס איז טמא געווארן, און מען וויל יעצט אויסקוועטשן די טרויבן, און די וויין וואס וועט ארויסרינען וויל מען נוצן אויף נסכים, נו פארשטייט זיך אויף נסכים קען מען נישט נוצן קיין טמא'נע וויין, זאגט ר' יוחנן ס'איז דא א פאטענט וואס מען קען דא מאכן כדי אויסצוקוועטשן די וויין פון די טמא'נע טרויבן, אז אפילו די טרויבן זענען טמא, די וויין וואס גייט ארויסקומען גייט זיין טהור, וואס איז די פאטענט? זאגט ר' יוחנן, מען קוועטשט אויס ווייניגער ווי א כביעה אויף אמאל, מען נעמט פון די טרויבן ווייניגער ווי א כביעה, וואס געשען? די דין איז אז ווייניגער ווי א כביעה קען נישט מטמא זיין עפעס אנדערש, א מאכל וואס איז ווייניגער ווי א כביעה קען נישט מטמא זיין, רש"י זאגט, לויט איין דיעה קען עס אפילו נישט טמא ווערן, און במילא אז מען נעמט די טרויבן וואס איז ווייניגער ווי א כביעה, און ווי מען וועט שוין זען ר' יוחנן האלט אז די וויין וואס ליגט אין די טרויבן איז נישט קיין חלק פון די טרויב, ס'איז אפגעשיידט פונעם טרויב, און מילא אפילו די טרויב איז טמא, די וויין וואס ליגט אין דעם איז נישט טמא, און רש"י לייגט צו נאך א קנייטש אז בעצם די גאנצע כביעה וואס מען רעדט דא איז דאך א כביעה וואס מ'איז כולל אין דעם די וויין אויכעט, ווייל א טרויב איז נאר א כביעה מיט די זאפט וואס ליגט אין דעם, פון דעסט וועגן אפילו לגבי דעם לגבי די כביעה רעכנט מען אריין די זאפט אינעווייניג, פון דעסט וועגן לגבי דעם אז זאל טמא ווערן, הייסט עס א באזונדערע זאך, און ממילא אז די וויין וואס ליגט אין די טרויב הייסט א באזונדערע זאך, איז פשט די טרויב איז טמא, די וויין אינעווייניג איז נאך נישט טמא, ס'איז באזונדער, ס'האט נישט קיין שייכות צום טרויב, יעצט אז מען קוועטשט אויס די וויין, עמיר זען געשענט עפעס מיטן טרויב אז די וויין זאל נישט קענען טמא ווערן, פארוואס? אלמא קסבר משקין מיפקד פקידי, רבי יוחנן זעהן מיר דא פון רבי יוחנן אז ער האלט אז דער וויין איז נישט קיין חלק פונעם טרויב, נאר ס'כאילו ס'ליגט אין די טרויב אין עפעס א זעקל וואס הייסט א טרויב, אבער ס'האט נישט קיין שייכות צום טרויב, און מילא לאימת קא מיטמאי לכי סחיט להו, ווען קען הערשט דער וויין דא טמא ווערן, דער וויין וואס ליגט אין די טרויב, נאכדעם וואס מ'קוועטשט אויס די טרויב, דעמאלטס קען די טרויב מטמא זיין די וויין, אבער דא וואס די גאנצע טרויב איז ווייניגער ווי א כביעה, לכי סחיט ליה ליתיה לשיעוריה, איז ברגע וואס מען קוועטשט עס אויס איז דאך נישט דא דא קיין שיעור אינעם טרויב צו מטמא זיין די וויין, פארדעם זאגט רבי יוחנן ס'איז א גוטע פאטענט אויסצוקוועטשן ווייניגער ווי א כביעה, פארוואס ווייל די טרויב וועט נישט מטמא זיין די וויין דא, ווייל אפילו נאכדעם וואס ס'קומט ארויס קען ער אים נישט מטמא זיין ווייל די גאנצע טרויב איז ווייניגער ווי א כביעה. איי פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי כביעה נמי

ס'איז באזונדער ס'איז אפגעשיידט פונעם טרויב, יעצט אז דו קוועטשט עס ארויס, איז ברגע וואס ס'קומט ארויס פון די טרויב קען עס טאקע טמא ווערן פון די טרויב אליין ווייל ס'רירט אים צו, אבער די טרויב איז גרויס פונקט א כביעה, ברגע מ'קוועטשט די טרויב אביסל, קומט דאך ארויס די זאפט, איז שוין די טרויב ווייניגער ווי א כביעה, אז די טרויב איז יעצט ווייניגער ווי א כביעה אפילו פריער איז עס געווען א כביעה, יעצט קען ער למעשה נישט מטמא זיין די וויין, און ממילא פרעגט די גמרא, אפילו די טרויב איז יא א כביעה נישט ווייניגער ווי א כביעה, זאל מען אויך זאגן אז זאלסט קענען אויסקוועטשן אויף נסכים, און נאך מער די גמרא ברענגט א ראיה פון א משנה ווייל שטייט קלאר אין א משנה אז א טמא מת וואס קוועטשט אויס זיתים וענבים וואס איז גרויס פונקט א כביעה איז די וויין וואס קומט ארויס אדער די אויל וואס קומט ארויס איז טאקע טהור פארוואס ווייל ברגע וואס מען קוועטשט אביסל איז ווייניגער ווי א כביעה אז ס'איז ווייניגער ווי א כביעה קען עס מער נישט מטמא זיין די זאפט און פארדעם איז אלעס טהור און נאך מער רש"י לייגט צו אז עס איז דווקא א טמא מת ווייל א טמא מת איז נישט מטמא בהיסט און במילא ברגע וואס דער טמא מת קוועטשט די טרויב און ער רירט נישט צו די זאפט איז די טרויב ווערט ווייניגער ווי א כביעה, די טרויב וועט נישט מטמא זיין די זאפט וואס קומט ארויס פון דעם, ווייל ווייניגער ווי א כביעה קען נישט מטמא זיין, אבער למשל איינער וואס א זב, ביי א זב איז נישט דא די היתר ווייל א זב, אפילו ער וועט אויסקוועטשן א טרויב ווייניגער ווי א כביעה, עט נאך אלץ די משקה טמא ווערן, ווייל וואס א זב רוקט, אפילו ער רירט עס נישט צו, ברגע וואס ער רוקט עס, ווערט עס טמא, און ממילא די זאפט ברגע וואס קומט ארויס פון די טרויב עט גראד טמא ווערן, נישט פון די טרויב נאר פון די זב אליין, און ממילא איז דווקא א טמא מת, אבער על כל פנים, פרעגט די גמרא א קשיא וואס זאגט רבי יוחנן דווקא ווייניגער ווי א כביעה אפילו א כביעה אליין איז אויך דא די היתר, זאגט די גמרא ניין, התם דיעבד, הכא לכתחילה, דארט רעדט זיך בדיעבד, בדיעבד איז טאקע א כביעה אליין אויך דא די היתר, אבער דא רעדט רבי יוחנן לכתחילה אז מען מעג גיין קוועטשן אזעלכע זיתים און ענבים, און לכתחילה איז דא א גזירה גזירה דילמא אתי למיעבד יותר מכביעה, ס'דא א גזירה טאמער עט קוועטשן א גרעסערליכע טרויב, א גרעסערליכע זית, פאר דעם האט מען געזאגט ער זאל מקפיד זיין זאל זיין קלענער ווי א כזית קלענער ווי א כביעה, נישט פונקט א כזית פונקט א כביעה. זאגט די גמרא יעצט אמר ליה רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט דארט צו רב אחא בר רב עויא, מאן ציית לך ולרבי יוחנן רבך, ווער עט פאלגן דיר אדער דיין רבי רבי יוחנן, וכי טומאה שבהן להיכן הלכה, וואס טייטש די טומאה וואס איז געווען דא פון פריערט וואס דער טרויב איז טמא געווען, וואו איז עס אוועק געגאנגען, ס'טייטש וואס עפעס איז די וויין נישט טמא? אלמא, זעהן מיר פון דעם אז רב חסדא רעדט אזוי זעהן מיר אז ער האלט קסבר משקין מיבלע בליעי, ער האלט נישט אז די זאפט וואס ליגט אין די טרויב איז באזונדער אפגעשיידט פונעם טרויב, נאר ער האלט ס'איז ממש א חלק פונעם טרויב, און ממילא וכיוון דאיטמו ליה אוכלא, איטמו ליה משקין ברגע וואס די טרויב איז טמא, אויטאמאטיש די זאפט אינעווייניג אויך טמא, ממילא נישט קיין חילוק וויפיל דו עסט קוועטשן מער ווי א כביעה ווייניגער ווי א כביעה די זאפט וואס קומט ארויס דא איז טמא. אמר ליה, זאגט ר' אחא בר עויא צו ר' חסדא ואת לא תיסברא דמשקין מפקד פקידי, דו האלטסט דען נישט אזוי ווי ר' יוחנן האט געזאגט אז דער זאפט וואס ליגט דא אינעם טרויב איז מפקד פקיד, ס'ליגט דארט ווי א זעקל ס'איז אפגעשיידט פונעם טרויב, איך וועל דיר א ראיה ברענגען אז ס'איז טאקע אזוי, והתנן, מ'האבן מיר געלערנט, מ'האט דאך יעצט געברענגט די משנה, אז טמא מת שסחט זיתים וענבים כביצה מכוונת טהורין, אז א טמא מת וואס קוועטשט אויס זיתים וענבים וואס איז פונקט גרויס א כביעה איז די אויל און די וויין איז טהור ס'איז א בפירושע משנה און ממילא זאגט רבי אחא בר רב עויא אי אמרת בשלמא מפקד פקידי משום הכי טהורין אלא אי אמרת מיבלע בליעי אמאי טהורין טאמער דו זאגסט איז ווייל פשט ווייל די זאפט איז אפגעשיידט פונעם טרויב פארשטיי איך וואס די משנה זאגט אז די זאפט די וויין איז טהור פארוואס ווייל די טרויב איז נישט מטמא די וויין אינעווייניג אבער טאמער מזאגט ווי דיר אז מיבלע בליעי און וואס עפעס זאגט די משנה ס'איז טהור ברגע וואס די טרויב אדער די זית איז טמא אטאמאטיש איז די אויל מיט די וויין אויך טמא. אמר ליה, ענטפערט רב חיסדא ניין, זאגט ער הכא במאי עסקינן, בענבים שלא הוכשרו, ס'רעדט זיך ביי אזעלכע סארט ענבים אדער זיתים וואס איז נאכנישט געווארן מוכשר לקבל טומאה, און ממילא אז ס'איז נישט מוכשר לקבל טומאה און די טמא מת רירט עס צו, ווערט עס נישט טמא. נאר וואס דען, לאימת מתכשרי לכי סחיט להו, ברגע וואס מ'קוועטשט אויס דעם טרויב אביסל, און אביסל וויין קומט ארויס, יעצט, די וויין וואס איז ארויסגעקומען, איז מכשיר יעצט די טרויב לקבל טומאה, און ממילא אבער כי סחיט להו בציר להו שיעורא, דא טאמער די טרויב איז פונקט גרויס א כביעה, און ס'גייט יעצט א טמא'נע טמא מת און ער קוועטשט דעם טרויב, ווען ווערט עס מוכשר לקבל טומאה? נאכדעם וואס ער געבט א קליינע קוועטש, ברגע וואס ער געבט א קליינע קוועטש איז עס שוין נישט קיין כביעה, אז ס'איז שוין נישט קיין כביעה קען עס שוין נישט טמא ווערן, און אז ס'קען נישט טמא ווערן פארשטייט זיך נישט די טרויב און נישט די וויין אינעווייניג ביידע וועלן נישט זיין טמא, מה שאין כן טאמער ס'איז גרעסער ווי א כביעה איז אוודאי אז א טמא מת וועט עס קוועטשן, ברגע וואס ס'געט א קליינע קוועטש איז די זאפט וואס ליגט אינעווייניג די וויין פון אינעווייניג איז מכשיר די טרויב לקבל טומאה, און ברגע וואס ס'איז מוכשר לקבל טומאה ווערט שוין אלעס טמא, סיי די טרויב און סיי די זאפט. זאגט אונז די גמרא, רב חיסדא ברענגט א ראיה דערצו, ווייל דאי לא תימא הכי, טאמער דו זאגסט נישט ווי מיר אז מיבלע בליעי, אז די זאפט איז כאילו ס'איז ממש א חלק פונעם טרויב, טאמער זאגסט נישט ווי מיר איז האב איך א קשיא אויף א ברייתא, הא דתניא, דאס וואס אונז האבן געזען אין די ברייתא אין דף לב, רבי עקיבא זאגט דארט צו רבי יוחנן בן נורי, הא למה זה דומה לתרומת תותים וענבים שנטמאה שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה, ר' עקיבא זאגט דארט אז תרומה פון תותים וענבים וואס איז טמא געווארן איז די דין איז אז ס'איז נישט דא קיין שום היתר נישט קיין היתר אכילה און נישט קיין היתר הנאה, היתר אכילה איז נישט דא ווייל ס'איז טמא געווארן, היתר הנאה איז אויך נישט דא ווייל מ'קען עס נישט אנצינדן, אויל קען מען אנצינדן אבער תותים וענבים קען מען נישט אנצינדן און ממילא. פירט יעצט רב חסדא אויס די קשיא, ער פירט אויס די ראיה, זאגט ער, טאמער דו ביסט גערעכט אז די משקין וואס ליגט דא אינעם פירא איז נישט מיבלע בליעי נאר ס'איז מיפקד פקיד ס'איז אפגעשיידט פונעם פירא, אויב אזוי זיי מיר מסביר וואס רבי עקיבא זאגט דא, הא היתר אכילה נמי אית ביה דאי בעי דריך להו פחות פחות מכביעא, טאמער ס'איז אינגאנצן אפגעשיידט פון די מאכל, אויב אזוי וואס עפעס זאגט רבי עקיבא אז ס'איז נישט דא קיין היתר אכילה נישט דא קיין היתר הנאה, ס'איז יא דא א היתר אכילה, מ'קען נעמען די תותים וענבים, אויסקוועטשן ווייניגער ווייניגער ווי א כזית, וואס ביי אזא ציור לויט דיר טאמער מ'זאגט מיפקד פקיד, קומט אויס אז די זאפט וואס קומט דא ארויס איז אינגאנצן טהור, לויט ר' יוחנן איז דאך אלעס טהור, און ממילא קען מען יעצט טרינקען די זאפט, און פון דעם וואס ר' עקיבא האט נישט געזאגט אזוי, איז משמע אז ער האלט אז די זאפט איז נישט מותר בהנאה, ס'איז נישט מותר באכילה, פארוואס? ווייל די זאפט איז אויך טמא, פארוואס איז די זאפט טמא? מוז מען זאגן ווייל ס'איז מיבלע בליעי, ווייל ס'איז א חלק פונעם פירא און אז די פירא איז טמא איז די זאפט טמא. זאגט די גמרא אמר רבא, האט רבא געזאגט ניין, ס'איז נישט קיין ראיה. אוודאי קען מען זאגן אז די זאפט וואס ליגט דא אין די תותים וענבים איז אוודאי נישט קיין חלק פון די פירא אליין, ס'איז אפגעשיידט, ובעצם וואלט טאקע דא געווען א היתר אכילה, נאר וואס דען? דא איז דא גזירה דילמא אתי ביה לידי תקלה, חכמים האבן גוזר געווען אז מען האט מורא געהאט אז דער מענטש עט עסן פון די תותים וענבים פאר ער קוועטשט עס אויס, בשעת'ן קוועטשן, האלט ער מיט'ן קוועטשן עט ער עסן פון דעם, וואס דארט איז דאך עס אוודאי טאמער עט ער עסן די ענב אדער די תות אליין וואס דאס איז טמא, איז אוודאי עט ער עובר זיין, מען טאר דאך נישט עסן נאר פון די זאפט עט מען מעגן עסן, איז אלס די חשש האט מען דא גוזר געווען אז מען טאר עס אינגאנצן נישט קוועטשן, מען טאר עס אינגאנצן נישט עסן, נישט די תותים וענבים אליין און נישט די זאפט, און פאר דעם האט רבי עקיבא געזאגט אז ס'איז נישט דא דא נישט קיין היתר אכילה נישט קיין היתר הנאה. אמר ליה אביי, פרעגט אבער אביי, מי חיישינן לתקלה, איז מען דען חושש אויף אזא סארט תקלה? והא תניא מיר האבן געלערנט א ברייתא, די ברייתא זאגט מדליקין בפת ובשמן של תרומה שנטמאת, דאס טייטשט אז ווען איינער האט א ברויט וואס איז טמא געווארן פון תרומה, אדער אויל פון תרומה וואס איז טמא געווארן, מעג מען עס נוצן אנצינדן א פייער, און ממילא פרעגט אביי, טאמער ביסט גערעכט אז מען איז חושש אלץ תקלה זאל מען דא אויך חושש זיין אלץ תקלה אז דער מענטש וועט עסן די ברויט אדער עסן פון די אויל, וואס עפעס לאזט מען אים דא? אמר ליה ענפערט רבא ניין, פת זריק ליה בין העצים, שמן של תרומה, רמי ליה בכלי מאוס, די ברויט וואס מען רעדט דא רעדט זיך טאקע ברויט וואס כדי זיך צו באנוצן מיט דעם אויף א פייער, נעמט מען עס און מען ווארפט עס צווישן ביימער, וואס טייטש ס'ווערט גוט שמוציג, און ממילא וויל עס קיינער נישט עסן, און פאר דעם טאקע מעג מען עס נוצן אויף אנצינדן א פייער, און די זעלבע זאך די שמן של תרומה לייגט מען אריין א מיאוסע כלי עס ווערט אינגאנצן שמוציג פאר דעם נוצט מען עס אויף א פייער פאר דעם לאזט מען אים עס נוצן אויף א פייער, מה שאין כן דא וואס דא רעדט מען אויף תותים וענבים, וואס תותים וענבים קענסטו נישט זאגן דא רעדט זיך ביי א ציור אויך וואס די תותים וענבים האט מען פארמיאוסט, ווייל די איינציגסטע באנוצונג וואס איז דא דא מיט די תותים וענבים איז מען וויל זיך באנוצן מיט די זאפט, נו טאמער מען העט עס פארמיסן העט מען דאך נישט קענען נוצן די זאפט, און מילא פארדעם דא זאגט מען אז ס'איז נישט ראוי נישט לאכילה נישט להנאה, ווייל חזל האבן גוזר געווען אז מען טאר נישט עסן אויך נישט פון די זאפט, מה שאין כן ביי די שמן של תרומה שנטמאת אדער די פת תרומה שנטמאת וואס דארט קען מען עס פארמיסן ווייל מען וויל דאך עס סך הכל נוצן אויף א פייער, דארט אוואדע מעג מען אזוי טון, פארוואס? ווייל מען האט עס פארמיסט נישט דא קיין חשש תקלה, נישט דא קיין חשש מען העט עס עסן. זאגט די גמרא, גופא, מען האט מען טאקע יעצט געזען די ברייתא, מדליקין בפת ובשמן של תרומה שנטמאת, אז ברויט אדער אויל פון תרומה וואס איז טמא געווארן, מעג מען עס אן נוצן אנצינדן א פייער. זאגט די גמרא, אביי אמר משמיה דחזקיה, ורבא אמר דבי רבי יצחק בר מרתא אמר רב הונא, האבן זיי ביידע געזאגט, לא שנו אלא פת, די דין איז נאר ביי ברויט, ווייל א ברויט האט מען געזען קען מען ווארפן צווישן העלצער עס ווערט פארמיסט, מילא קען מען עס נוצן אויף א פייער, אבל חיטי, אבער קערעלעך פון חיטים וואס ווערט נישט פארמיסט אפילו מען ווארפט עס צווישן העלצער ווייל מען קען דאך עס אפוואשן, איז דארט לא דארט טאר מען עס נישט נוצן אנצינדן א פייער פארוואס? שמא יבא בהן לידי תקלה ווייל עס איז דא טאקע א חשש טאמער עס וועט ארויסקומען א תקלה די מענטש וועט עס עסן, ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט אפילו חיטי, אפילו ביי חיטים, חיטים קען מען אויך נוצן טאמער מען פארמיסט עס, די גמרא פרעגט ואמאי? ניחוש דילמא אתי בהן לידי תקלה, פארוואס איז נישט דא דער חשש אז דער מענטש העט עסן פון דער ווייץ, און ער העט עסן פון טמא'נע תרומה און העט עס נישט אנצינדן ווייל ס'דאך נישט פארמיסט, זאגט די גמרא, כדאמר רב אשי, דער תירוץ איז אזוי ווי רב אשי האט געזאגט, רב אשי האט געזאגט אויף א צווייטע פלאץ, בשליקתא ומאיסתא, הכא נמי דא וועט מען אויך זאגן בשליקתא ומאיסתא, ס'טייטש דאס רבי יוחנן זאגט מען מעג אויך נוצן ווייץ, רעדט זיך נישט געהעריגע ווייץ, נאר ס'רעדט זיך ווייץ וואס מ'האט אויפגעקאכט און נאכדעם האט מען עס געווארפן צווישן די העלצער וואס דעמאלטס ווערט עס טאקע פארמיסט, דארט איז נישטא קיין חשש תקלה אז דער מענטש וועט עס עסן, און פארדעם האט ער געזאגט מען מעג עס נוצן אויף א פייער. מה שאין כן רב הונא, רעדט רש"י אויס פארוואס ער האט געזאגט אז ווייץ טאר מען נישט נוצן אויף א פייער, ווייל ער האט געהאלטן ס'איז נאך אלץ דא א חשש אז טאמער מ'וועט עס עסן פארן אויפקאכן, און במילא האלט ער דאס איז נישט קיין היתר דאס אז דו קאכסט עס אויף און דו פארמיסט עס ווייל ס'איז אלעמאל דא די חשש, זאגט די גמרא והיכא איתמר דרב אשי, ווי זעהן מיר טאקע אז רב אשי באנוצט זיך מיט דער תירוץ בשליקתא ומאיסתא, אויפגעקאכטע ווייץ וואס מ'האט פארמיסט, אהא דאמר רב אבין בר רב אחא אמר רבי יצחק, ער האט געזאגט אויף דעם וואס רב אבין בר רב אחא האט נאכגעזאגט פון רבי יצחק אז אבא שאול גבל של בית רבי היה, אבא שאול איז געווען דער וואס האט געמאכט די טייג אויף אים קנעטן טייג אינעם שטוב פון רבי, והיו מחמין לו חמין בחיטין של תרומה טמאה ללוש בהן עיסה בטהרה, און מען פלעג אים דארט אנצינדן א פייער, וואס אויף די פייער האט מען געקאכט די וואסער כדי מען זאל קענען מאכן די ברויט, און די פייער האט געברענט נישט אויף העלצער, נאר אויף חיטין, וואס די חיטין האט מען געקויפט ביליג פון כהנים, ס'איז געווען פון טמא'נע תרומה, אויף דעם האט מען געמאכט די פייער. יעצט דער רש"י רעדט דא אויס אז די סיבה וואס מען האט נישט חושש געווען אז די טייג גייט צורירן די חיטין וואס די חיטין איז טמא און ס'וועט מטמא זיין די טייג, איז ווייל היות מען נוצט די חיטין אויף צו מאכן א פייער ווערט עס אויס מאכל אז ס'ווערט אויס מאכל קען עס מער נישט מטמא זיין. על כל פנים האט מען גענוצט דארט די חיטין, און די גמרא פרעגט אמאי וואס עפעס האט מען געמעגט נוצן די חיטין אויף צו מאכן דארט א פייער ניחוש דילמא אתי בהו לידי תקלה, פארוואס האט מען נישט חושש געווען ס'וועט ארויסקומען א תקלה איינער העט עסן פון די חיטין וואס די חיטין דאך טמא'נע תרומה? זאגט די גמרא אמר רב אשי דארט האט רב אשי געענטפערט די תירוץ, בשלוקות ונמאסות, ס'איז געווען אזעלכע חיטין וואס איז געווען אויפגעקאכט און פארמיעסט, און ממילא האט מען עס געמעגט נוצן צו מאכן א פייער, און ס'איז נישט געווען וואס חושש צו זיין אויף א תקלה.